די שיעור דיס וויק איז ביאינג ספאנסערד לנשמת ר' שמעון בן ר' אלכסנדר עליו השלום, אלסא פאר א רפואה שלימה פאר משה יוסף בן רבקה. א גוטע וואך און א גוטן חודש. מיר לערנען דא מסכת הוריות. בית דין הגדול וועלכע האט גע'פסק'עט בדבר שזדונו כרת ושגגותו חטאת און דער קהל האט זיך אזוי געפירט איז דא א חיוב פון א פר העלם דבר. מיר האבן דא א מימרא פון רבי יהודה, א מחלוקת רבי יהודה רבי שמעון מיט אלעמען, רבי יהודה אומר ז' שבטים שחטאו מביאים ז' פרים, שאר שבטים שלא חטאו מביאים על ידיהם פר. הורו בית דין של אחד מן השבטים ועשה אותו השבט על פיהן אותו שבט הוא חייב ושאר כל השבטים פטורים דברי רבי יהודה. וואס שטייט דא? רבי יהודה זאגט אזוי, אז טאמער ס'איז געווען דער בית דין פונעם שבט, פון איינער פון די שבטים האט גע'פסק'עט, און דער שבט, רוב שבט האט זיך געפירט על פי דעם פסק פון אט דעם בית דין, זאגן מיר, איז דער שבט איז מחיוב בפר העלם דבר, אבער די אנדערע נישט, כאטש אויף אן אנדער אופן געפינט מען וואס אלע ווערן נגרר, אבער דא איז דא א נפקא מינה ווער האט גע'פסק'עט, דער בית דין הגדול, דער בית דין של שבעים ואחד וואס זיצט בלשכת הגזית בירושלים, אדער דער בית דין של כל שבט ושבט, דער בית דין פונעם שבט. איז אויב דער בית דין פונעם שבט האט גע'פסק'עט און דער שבט האט געטון על פיו, איז אינדעפענדענט פון אלע אנדערע שבטים, און איך זאג נאר דער שבט האט ברענגט ברענגט א פר. על כל פנים וואס עס שטייט דא קלאר אין די משנה וואס רבי יהודה זאגט אז ס'איז דא אזא זאך ווי א בית דין של שבט, ס'איז דא א בית דין של שבט, דאס הייסט אז וואס מיר האבן דא אין די משנה איז ס'איז דא אזא זאך ווי דער בית דין הגדול, דער בית דין הגדול וואס איז יושב בלשכת הגזית בירושלים, דער בית דין של ע"א נוסף לזה האבן מיר יעצט א בית דין וואס איז דא א בית דין של כל שבט און דאס איז דער בית דין פון דעם שבט וואס דער בית דין האט גע'פסק'עט און רבי יהודה זאגט אז דאס האט זיך א ספעציעלן באזונדערן דין פון פר העלם דבר לגבי דעם דין פון בית דין של השבט. מיר האבן אזא משנה לכאורה אין סנהדרין באלד אין אנפאנג פון די משנה אין סנהדרין.

מנין שמען תנו רבנן מנין שמעמידין שופטים לישראל תלמוד לומר שופטים תתן שוטרים לישראל מנין תלמוד לומר שוטרים תתן שופטים לכל שבט ושבט

ר' שמעון מג ר' יהודה אומר אחד ממונה על כולן שנאמר תתן לך ר' שמעון בן גמליאל אומר לשבטיך ושפטו מצוה בשבט לדון את שבטו. על כל פנים האבן מיר דא וואס עס שטייט אז ס'איז דא א מצוה פון כל עיר ועיר, בכל עיר ועיר האט מען געדארפט אוועקשטעלן אז ס'זאל זיין א בית דין,

ווי איז די מציאות געווען אויסגעשטעלט? דער שבט'דיקע בית דין, ווי איז דאס געווען? ס'איז געווען אין שטאט? האב איך געהאט איין בית דין פון עיר און נאך א בית דין פון שייווערט? וואס איז דא געווען די מציאות? ווי אזוי האט זיך ווי אזוי האט זיך עס דא אוועקגעשטעלט? תוספות זאגט עפעס א ווארט, שופטים לכל שבט ושבט אם יש בעיר אחת מב' שבטים עושין ב' סנהדראות. אויב ס'איז געווען א עיר וואס די עיר האט געהאט צוויי שבטים, איז תוס' וויל דא פארענטפערן לכאורה די שאלה, וואס האט מען דא געטון? זאגט תוס', האט מען געמאכט פאר די עיר, פאר די עיר אליין איז גענוג איין בית דין, ווייל לכל עיר ועיר איז גענוג א בית דין, אבער יעצט האב איך דאך דא נאך א דין וואס ס'דארף זיין לכל שבט ושבט, און ממילא האב איך געדארפט האבן נאך א בית דין

דהתם יליף מקרא שמעמידין שופטים ושוטרים בכל שבט ושבט וצריך טעם למה השמיטו רבינו פארוואס האט די רמב ם אויסגעלאזט אז ס'איז דא א מצוה פון לכל שבט ושבט דארט לאזט ער אויס און דא דערמאנט ער נישט אז ס'איז דא אזא זאך ווי לכל שבט ושבט איז אויך דא א באזונדערע דין פון שופטים ושוטרים וואס זאל זיין בכל שבט ושבט. טאמער מיינסטו אז ער לאזט עס אויס עפעס אזוי אינגאנצן, איז דער לחם משנה נעמט זיך דערצו, דער לחם משנה, דער לחם משנה איז מעורר אז אין פרק ה זאגט דער רמב ם אזוי, דער רמב ם הייבט אן פרק ה הלכה א, הלכה א' אין הלכות סנהדרין, אין מעמידין מלך אלא על פי בית דין של שבעים ואחד,

דערמאנט דאך די רמב ם גאנץ גוט אז ס'איז דא אזא זאך ווי א בית דין לכל שבט ושבט, קענסט נישט זאגן עפעס ער האלט נישט דערפון, האלט ער דאך אויך האב איך געמאכט א בית דין לכל שבט ושבט און איך דארף האבן בית דין הגדול וואס זאל עס ממנה זיין, איז וואס האט ער עס אויסגעלאזן אין פרק א'? די לחם משנה מוטשעט זיך דא דערמיט, עס קומט.

ס'וואלט זייער גוט געווען ווען איך האב נישט יענעם רמב ם, וואס טוה איך אבער מיט דעם רמב ם לחם משנה, רמב ם אין פרק ה' ווי ער זאגט לכל שבט ושבט. איז די שאלה ירושלים, א גרויסער לאנגער אברבנאל אויף ירושלים, ירושלים לכאורה איז געווען נתחלקה, ער קלערט עס א שאלה, לכהפ האב איך קלארע פסוקים, עס איז געווען יהודה בנימין און ירושלים איז געווען דארט אין ביידע, און דו האסט א גאנצע שאלה אין די גמרא צו ירושלים נתחלקה לשבטים צו לא נתחלקה, אבער לכאורה יהודה בנימין וועסטו זאגן אז ס'גייט אויף ירושלים. דער רמב ם איז אביסל א שווערע לשון פון ווייל דארטן איז דער לשון אין מעמיד בכל שבט ושבט, יא? משמע אז ס'איז נישט עפעס פונקט נאר יהודה בנימין אפילו מען זאל באקומען מען זאל מען וויל מען אזוי איינזעצן, און צו זאגן אז ס'איז דווקא אויף דעם. פאר אין עושין סנהדרין קטנה לכל שבט ושבט ולכל עיר ועיר אלא על פי בית דין של עין א'. און באמת איך מיין דער פשט וואס מען זאגט מיר דא, דער צפנת פענח גייט מיט דעם, דער חסדי דוד אויפן תוספתא גייט אויך מיט דעם, דער חסדי דוד זאגט טאקע קלאר, ער זאגט אז סגייט אויף ירושלים, ירושלים שנתחלקה, און אויף דעם רעדט זיך אין ירושלים איז עס דא, נאר וויבאלד ס'איז נאר בירושלים איז פאר דעם עפעס דערמאנט עס נישט דער רמב ם און אז ס'דא א חוב למנות בכל עיר ועיר בכל שבט ושבט זאל זיין א דין אין ירושלים. שווער איז דער לשון. און שווער איז אויך דער לשון דער רמב ם פרק יג אין הלכות שגגות ווי דארטן רעדט ער אונזער גמרא אין הוריות

ער רעדט, אבער ער רעדט עס אויס קלאר דארטן אין פרק י ג, רעדט ער אויס נאכן אנפאנג, הורו בית דין של שבט, וועסט קומען. איז דאך דא אזא זאך ווי א בית דין של שבט, און דער בית דין של שבט האט גע'פסק'עט פאר דעם שבט, די שבט האט זיך אזוי געפירט, איז יא דא א בית דין של שבט אדער נישט דא א בית דין של שבט? דער ערוך השולחן הלכות דיינים, ער שטעלט זיך. ס'האט אביסל א אינטערעסאנטע מין לשון און דיוק, כ'דענק נישט ער זאגט עס גענוי אזוי מיט דעם שטעל, אבער דא אין פרק א' זאגט דער רמב ם, למנות שופטים ושוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך. זאגט מען וואס מיינט פלך, דארף מען דאס זעהן אין פרק ה' ווי ער דערמאנט שבט, אין עושין סנהדרין קטנה לכל שבט ושבט ולכל עיר ועיר,

עפעס האמיר דא אזוי. די יד רמה אין סנהדרין דף ט ז, ער האט דארטן א שאלה אין דעם לשון פון רבי יהודה, ווייל די גמרא'ס לשון אין רבי יהודה שטייט דארטן אזוי די ברייתא, רבי יהודה אומר אחד ממונה על כולן שנאמר תתן לך. די שאלה וויאזוי לערנט מען אפ רבי יהודה? איז אנדערע ווילן אפלערנען פשט אין רבי יהודה אז רבי יהודה האלט אז מ'האט נישט געדארפט האבן לכל שבט, מ'האט נישט געדארפט האבן א בית דין לכל שבט. איז די שאלה ווי שטימט עס מיט אונזער גמרא? ביי אונז האלט זיך קלאר בפירוש רבי יהודה איז דער וואס ער רעדט דא וועגן הוראה לכל שבט, ביי אונזער גמרא דף ה אין הוריות. איז די רמה זאגט אזוי, ער נעמט אראפ, זאגט עס מיט אזא מין פשטות. זאגט ער, די אנדערע תנאים האלטן אז ס'איז א מצוה למנות בכל שבט ושבט. רבי יהודה האלט ס'איז נישט קיין מצוה, אבער א רשות למנות בכל שבט איז דא. איז דא א רשות אז מ'האט געקענט מאכן לכל שבט האט מען געקענט מאכן דיינים. און ממילא ואשר על כן אז ס'איז דא א רשות צו קענען מאכן לכל שבט איז ברשות האט מען געמאכט. לפי זה לפי זה וואלט מען פארשטאנען ווי ס'שטימט דא די גמרא מיט אונזער רבי יהודה, איז די פשט רבי יהודה האלט קיין חיוב צו מאכן א בית דין אין כל שבט איז נישט דא, אבער רשות איז דא אויב מען האט געמאכט א בית דין און אויב דער בית דין האט גע'פסק'נט, איז די שאלה ווי ס'איז זיין הוריות. אזוי צו לערנען אין רמב ם איז איז וואלט געווען שווער, ס'וואלט געווען א פיינע פשט אין די רמב ם. אז דער פשט פון די פארווען זאגט די רמב ם אז די רמב ם פרק א' ווי ער זאגט מצוה צו מאכן דערמאנט ער עס נישט, דארט דערמאנט ער נישט ווייל ס'איז נישט קיין מצוה צו מאכן לכל שבט ושבט ווי די רמה לערנט, די רמב ם אין פרק ה וואס ער זאגט אז אין ממנין לכל שבט אלא על פי בית דין של ע א מיינט ער ברשות, אויב דו האסט געוואלט מאכן און אויב דו האסט געמאכט איז קענסטו נאר מאכן על ידי בית דין של ע א אבער צו דו האסט א חיוב, נו קיין חיוב האסטו נישט. ס'איז שווער אזוי אריינצולערנען רמב ם, עס וואלט געווען ס'דא אנדערע וואס ווילן אזוי אריינלערנען פשט, צו זאגן אז דאס וואלט געווען דא פשט די מהלך, א בית דין וואס די בית דין איז נאר א בית דין של רשות, איך דארף עס נישט מאכן, איך וויל דארף איך עס יא מאכן. א רמב ן אויף פרשת שופטים.

יעצט קען מען זאגן אז רבי שמעון גמליאל זאגט מצוה בשבט לדון את שבטו, וואס וויל רבי שמעון גמליאל זאגן אנדערש ווי רבי יהודה? איז לויט'ן רמה פארשטיי איך רבי שמעון גמליאל זאגט מצוה און ער זאגט רשות, רש י זאגט עפעס א ווארט לדון את שבטו ולא ילכו בני שבט זה לבית דין של שבט אחר, דער יעדער איינער זאל גיין צום דיין צו זיין שבט, און וואס האלט דער תנא קמא לפי זה? וואס, ווייל דער תנא קמא זאגט ס'איז דא א בית דין של שבט, אבער דו קענסט גיין, אז דו קענסט גיין קענסטו גיין צו דעם שבט, קענסט גיין צו דעם שבט, מה שאין כן דער רבי שמעון גמליאל זאגט, נא, מצוה בבית דין אז לדון את שבטו יעדער שבט האט א דין וואס ער זאל זיין, ער זאל זיין דער וואס איז דן זיין שבט. רבינו יונה אויף סנהדרין איז ער זיך צו לייגט ער צו עפעס א ווארט רבי שמעון גמליאל אומר לשבטיך ושפטו מצוה לשבט לדון את שבטו פירש רשי ז"ל ולא ילכו בני שבט זה לבית דין שבט אחר ועיקר לעיני דהיינו תנא קמא כדברינו לעיל ער זאגט די תנא קמא האלט אויך אזוי אויב מען קען גיין צו וועלכע שבט וואס דען איז וואס דען איז דער בית דין של שבט אז ער מאכט א בית דין של שבט מיינט צו זאגן אז דאס זאל זיין דער בית דין צו וועמען מען גייט, האלט דאך די תנא קמא אויך אזוי, איז וואס די חידוש? ואלא מאי, ואפשר לומר, זאגט רבינו יונה, דהכי קאמר, לשבטיך ומצוה לשבט לדון את שבטו, כלומר, אין מעמידין ב' בתי דינים בשבט אחד ושהם בשני עיירות, אלא בכל שבט ושבט מעמידין בית דין אחד ומצוה לשבט לדון את שבטו.

און רבינו יונה לערנט נישט ווי תוספות און ער קומט נישט און ער זאגט וואס רבינו יונה זאגט דא איז יעצט איז אזוי ס'איז דא דא בכל עיר ועיר איז דא א בית דין און ס'איז געווען פון די פון די מענטשן פון שטאט ווי נארמאל איז דאס געווען די בית דין בכל עיר ועיר אבער יעצט איז דא א דין פון מצוה אז די שבט זאל האבן א בית דין און דאס איז מצוה לשבט לדון את שבטו דאס איז א באזונדערע הלכה פון שבט לדון שבטו וואס איז דאס די הלכה

לשבטיך, זאגט די רמבן, מוסב על תתן לך מלמד שמושיבין בית דין בכל שבט ושבט ובכל עיר ועיר, לשון רשי, וכן בסנהדרין, ולא ידעתי פירוש דבר זה, קודם דערמאנט ער תוס' ווארט פון עיר אחת לשני שבטים, ויתכן, זאגט ער, און ער רעדט עס אלץ אדורך, באמת געפינסטו אין די רמבן, די אלע זאכן וואס די אחרונים רעדן, רעדט ער אלץ דא אדורך. זאגט ער, שאם היתה עיר אחת לשני שבטים כירושלים, שיש בה חלק ליהודה ובנימין, שיושיב בה שני בתי דינין, וכך העלו בפרק חלק, ויתכן לפרש, און לאמיר הערן א רמבן ז ויתכן און לאמיר פארשטיין וואס זאגט דער רמבן וואס וויל דא דער רמבן שחייב הכסף למנות בית דין על כל השבט והוא ישפוט את כולם ואחרי כן נמנה בית דין בכל עיר שישפוט את העיר איך האב דא א שבט בית דין א בית דין של שבט ואף על פי שכולם שווים במנין שהם ח ג בדיני נפשות וג בדיני ממונות אבער הגדולים שבהם בחכמה יתמנה על כל השבט די גרעסערע חכמים מוזטו נעמען, די גרעסערע און חשוב'ערע דיינים מוזטו שטעלן אינעם שבט בית דין, ותחתיהם לכל עיר ועיר. ואין בעלי הדין יכולים לכוף זה את זה לדון אלא בפני בית דין שבעירם, לא בפני בית דין שבעיר אחרת. פארשטייט זיך מ'קען נישט קומען און זאגן, ס'געפעלט מיר נישט דעי בית דין, לעטס גאו טו א דיפרענט סיטי. ואפילו היו שני בעלי דין בעיר אחרת יכול לומר נלך לפני בית דין שבעירנו אבל בית דין השבט יכול לכוף כל אנשי שבטו לדון לפניו דער בית דין השבט האט א כח אין זאגן ניין קום צו מיין בית דין גיי נישט צו יענעם בית דין מ'רעדט נישט נישט בתורת איבערצודרייען א פסק פון א פריערדיגן בית דין נאר ער האט דעם כח צו זאגן דאס הייסט דער בית דין של שבט איז אזוי ווי ס'וואלט געווען אין יעדע עיר איז פון איין עיר צו א צווייטע קען מען נישט, אבער בית דין של שבט דארף מען צו גיין, ואפילו היו הנידונים בעירם יכול לומר לבית דין הגדול של שבט של שבט אזילנא, וכן אם נסתפקו בתי דינים של עיירות, ווי איז אז ס'איז געווען א ספק און זיי האבן נישט געהאט קיין פסק. איז איבערדרייען א פסק רעדט מען נישט אבער דארט איז געווען א ספק יבואו לפני בית דין הגדול של שבט וישאלו יעצט לאמיר מדייק זיין אביסל און הערן די לשון הרמבן
אלל אווער די סעיף. ניין ניין דעטס נאט די שאלה. זאגט כדרך שסנהדרי הגדולה ממונה על כל בתי דינים של כל ישראל, דאן אויב ס'איז דא א ספק איז כל הדבר הקטן כל הדבר הגדול יביאו אליו, כך יהא בית דין אחד ממונה על כל שבט ושבט. ואם הוצרכו, טאמער איז געווען א צורך לתקן ולגזור דבר על שבט שלהם, ס'איז געווען עפעס האט זיך געפאדערט א תקנה א גזירה אין דעם שבט, שבט בנימין בפלגש בגבעה, דער רמבן אין וישלח אם ירצה השם וועט מען זען דערמאנט עס אויכעט אזוי, אז ס'איז געווען דארט נישט געווען די טענה אויפן שבט, איז געווען די טענה אויפן בית דין של שבט, דעי שוד העוו טעיקן קעיר דארטן ביי פלגש בגבעה, דערמאנט עס דער רמבן דארטן אויכעט אזוי.

אבער וואס מיינט עס? בית דין הגדול האט פאנקשענס. ס'איז דא א גאנצן צעטל אין די משנה וואס זאכן וואס מ'קען נאר טוהן על פי בית דין הגדול. עיר הנדחת איז דווקא בית דין הגדול און דאס איז על פי בית דין הגדול און דאס איז על פי בית דין הגדול. פארקאכען זיך זקן ממרא על פי בית דין הגדול. אלץ וואס טוט זיך וואס איז דווקא אין מוסיפין על העיר ועל העזרות על פי בית דין הגדול. ס'איז דא פארשידענע זאכן וואס איז דווקא בית דין הגדול און בית דין הגדול טוט. בית דין הגדול איז מושיב דיינים. וואס טוט דער בית דין של שבט אנדערש? וואס מיר האבן נישט? גזירות תקנות? אבער ס'איז געמאכט, ס'איז דא אזא זאך ווי א בית דין וואס איז געמאכט געווארן פאר גזירות און תקנות פארן שבט? ווי שטייט דאס? ווי שטייט אז ס'איז דא עפעס אזא מין נייע מין בית דין? און דער בית דין וואס ער זאגט דא, וואס זעסטו דא אויף דעם בית דין? באמת האט עס די זעלבע כח ווי אלע כ ג גוט אבער געהאט א ספק גייט מען צו דעם ווייל ער האט דא דא גרעסערע חכמים, זיך קען איך אייביג גיין, אבער וואס דו זאגסט דא לגבי גזירות ותקנות איז דא א דין פון בית דין הגדול אויף כלל ישראל איז יעדע שבט האט אויך טאקע אזא מין זאך, איז דאס די פאנקשען, און אויב אזוי

דער רמב ם אין ספר המצוות איז גראדע דערמאנט אויך שבט. ער דערמאנט אויך אזא זאך ווי שבט. דער רמב ם מצוה קע ו, שציוונו למנות שופטים ושוטרים, שיכריחו לעשות מצוות התורה, און ער רעכנט אזוי אדורך דעם גאנצן עסק, והציווי שבא במצוה, שופטים ושוטרים בכל שעריך,

איז דער רמב ם דא אין ספר המצוות? לכאורה זעהט מען קלאר ער מיינט נישט צו זאגן אז ס'איז רשות, ער מיינט נישט דא צו זאגן ס'איז רשות, ער רעדט דאך יעצט דא וועגן די מצוה און די מנין און אויף דעם ברענגט ער רבי שמעון גמליאל, ער רעדט נישט דא וועגן רשות, ס'איז דא א מצוה צו מאכן לכל שבט ושבט, און אויב אזוי שטייען מיר דא ווייטער מיט אט אונזער שאלה, איז דאס מצוה לכל שבט ושבט?

דער רמב ם אין פרק ה, ווען ער רעכנט אויס פארשידענע זאכן, און מ'זעט מיט וואס ער רעכנט אויס, דער רמב ם רעכנט רעכנט נישט רעכנט אויס מלך, ער רעכנט נישט אויס כהן גדול. ער רעכנט נישט אויס כהן גדול אז מען דארף ממנה א כהן גדול דארף זיין על פי בית דין של עין אלף נאר דאס דערמאנט ער נישט דער רמב ם אין הלכות כלי המקדש ווי ער רעכנט אויס ווי אזוי ווי אזוי מאכט מען א כהן גדול זאגט ער מען מאכט א כהן גדול על פי בית דין דער בית דין של עין אלף זיי האבן דיסיידעט אז דער און דער איז ראוי צו זיין דער נייער כהן גדול און דער בית דין האט ממנה זיין צו מאכן א גדול. רש י ברענגט אז דער מלך האט אויך געהאט עפעס א ווארט, און ווי עס איז געווען טאקע ביי בית שני וואס איז געווען דארט מער, אבער דער בית דין האט א יד אין דער בית דין ממנה צו זיין. פרעגט דער, פרעגט דא דער לחם משנה, למה בהלכות סנהדרין דנחת למנות כל הדברים הנעשים בבית דין קחשיב רק מלך והשמיט לדין כהן גדול? פארוואס דערמאנט ער נישט דעם ווארט אז א כהן גדול דארף אויך ווערן ווערן נתמנה על ידי בית דין של עין אלף? אבער אין הלכות כלי המקדש זאגט ער אז ס'דארף זיין די בית דין הגדול. זאגט דער בריסקער רב אין ספר חידושי מרן רי ז הלוי. זאגט ער מלך איז זייער אנדערש טאקע ווי כהן גדול, מלך ווערט איז א ווארט מען דארף פסק'נען אז ער זאל האבן א דין מלך, אין מעמידין אלא בבית דין של עין א' דאס דארף זיין על פי בית דין על פי נביא א גאנצע גאנצע חשבון, דאס איז די פשט ס'איז א פסק, ס'איז א פסק פון מלך עס דארף זיין דא, יעצט קומט ער צו גיין דא, יעצט זאגט ער דא עפעס אן אינטערעסאנטן ענין, כל הדבר הגדול יביאו אליך, יסוד הך דינא דכל הני צריכין דווקא בית דין משום דהויין דבר הגדול, וואס דאס איז א דין פון בית דין בעין א'. מיר האבן מיר אבער דא נאך א ענין, איך זע מיר זאגן אין אונזער שפראך, ס'איז נישטא אין כלל ישראל קיין פארלאמענט, ס'איז נישט דא קיי, ס'איז נישט דא ווער זענען, ווער זענען די מענטשן וועלכע זאלן אפ'פסק'ענען ווי אזוי מען זאל זיך פירן אין כלל ישראל, וואס מען זאל טון. ס'איז דא א וואוטעד באדי וואס מען האט זיך געמאכט דערויף, וואס מען זאל זאגן זיי רעפרעזענטירן כלל ישראל, און אויב כלל ישראל וויל עפעס טון, וואס טוט מען? מאכט מען א וואוט פאר גאנץ כלל ישראל? אויב דו ווילסט עפעס האבן וואס כלל ישראל זאל טון, ווער טוט עס וואס זיי זענען די אפוטרופסים וואס זיי טוען פארטרעטן כלל ישראל, וואס ווען זיי טוען עפעס הייסט עס אז כלל ישראל האט עס געטון? זאגט ער, דער נביא האט געזאגט דבר השם.

און דער סנהדרין הגדול פון לשכת הגזית אחוץ וואס זיי זענען געווען די פוסקים פון כלל ישראל וואס זיי זענען געווען די העכסטע אויטאריטי מצד די דיינים פון כלל ישראל און כל הדבר הגדול ישפטון און ווי זיי פסק'נען זענען זיי די תורה שבעל פה פון כלל ישראל חוץ מזה זענען זיי די אפוטרופסים פון כלל ישראל זיי זענען די וואס ווען זיי זאגן א ווארט איז מיט דעם שטעלן זיי אוועק דעם טאן אזוי דארף כלל, דאס טוט כלל ישראל. כהן גדול, אז איך זע אז ס'ווערט מתמנה בפה, וואס ס'ווערט דארט, משום דבדבר השייך לכל ישראל, הבית דין של עין א' הם הבעלים על זה.

ווייל זיי טוען עס אלס פסק, אלס דין. ס'איז פארהאן א זאך וואס זיי טוען נישט בתורת פסק אלס דין, נאר וואס ער טוט בתורת בעלות פון כלל ישראל. ווען דער רמב"ם, ווען דער רמב"ם רעכנט דא אויס אט די אלע זאכן וואס ער רעכנט אין הלכות אין אין הלכות וואס אין מעמידין אלא על פי בית דין של עין א', רעדט מען בתורת די דיינות פון כלל ישראל. מה שאין כן מינוי המלך, מינוי הכהן גדול, מינוי כהן גדול איז נישט מצד דעם דיינות פון דעם פון די עין א', דאס איז מצד דעם בעלות וואס כלל ישראל וואס דער בית דין האט אויף כלל ישראל מאכט דעם כהן גדול, ווער איז כלל ישראל? בית דין, אין הלכות כלי המקדש שטייט ווי אזוי מאך איך

דער בית דין, ווי מען זאגט מיר דא, איז דער רמב"ן, האבן מיר דא געליינט, אז דער רמב"ן זאגט, דאס איז קער צו נעמען פונעם שבט. און אזוי ווי בית דין הגדול נעמט קער פון כלל ישראל, איז דער, ער מאכט דאך גזירות, תקנות, כל הדבר, עניטינג וואס פעלט, און אויב ס'איז דא א פראבלעם פון פלגש בגבעה, דארף עס נעמען קער דער סנהדרין של השבט, דאס הייסט קעיר נעמען, עני פראבלעם וואס איז דא אינעם שבט ליגט עס אויף ליגט עס אויפן בית דין של שבט, איז פארוואס דארף איך דא ממנה זיין דעם שבט, פארוואס דארף איך דא מאכן דעם שבט דעם בית דין של השבט איז נישט דער פשט ווייל ס'פעלט מיר אויס פסק, נישט פאר דעם ווייל ס'פעלט מיר אויס דער פסק פון די בית דין, מצד ווייל ס'פעלט מיר אויס פסק האב איך א בית דין לכל עיר ועיר, איך האב א בית דין לכל פלך ופלך לכל עיר ועיר, דאס וואלט מיר דאס וואלט קער גענומען פונעם פסק, אויף דעם וואלט מיר נישט אויסגעפעלט אז איך זאל האבן א מצוה צו גיין מאכן לכל שבט ושבט. דאס וואס איך דארף מאכן לכל שבט ושבט, דאס וואס איך דארף עס טון, איז מצד ווייל שבט ושבט איז דא נאך אן ענין, פונקט אזוי ווי אין בית דין של עין א' איז דא אזא זאך וואס די בית דין של עין א' זענען די אפוטרופסים פון כלל ישראל,

כ'האב אוועקגעשטעלט דיינים, און ממילא היינט האב איך אוועקגעשטעלט דיינים, איז דער רמב"ם דערמאנט עס אין פרק ה' צוזאמען וואס מיט אלע אנדערע זאכן וואס מיר זאגן וואס דער בית דין של עין א' מאכט, אבער די מצוה שבו איז נישט מצד די דיינים, די מצוה שבו איז מצד לשבטיך ושפטו, אז איך זאל האבן דא בית דין ווי רבינו יונה זאגט דא, בית דין אחד לכל שבט, ווי רבי שמעון גמליאל זאגט וואס די רמב"ם ברענגט אים אראפ אין ספר המצוות, לשבטיך ושפטו מצוה בשבט לדון את שבטו ושפטו בעל כרחו. מצוה לבית דין לדון את שבטו, דער מצוה לדון את שבטו מיינט נישט דא צו זאגן דעם לדון מצד דן,

אז מיר מיינען אז ס'איז א מינוי ס'איז א דין, אבער דער די מצוה שבו, די מצוה שבו איז נישט מצד דעם דיין, נאר די מצוה שבו איז מצד דעם שבט'דיגע הלכה וואס איך האב דא עמיצער וואס ער נעמט קער פונעם שבט, ואשר על כן איז אין פרק א' ווי דארטן רעדט ער מצד די מצוה, מצוה בכל עיר ועיר בכל פלך ופלך, דעם להושיב דיינים, דער להושיב דיינים דאס איז נישט דא, דער בית דין פונעם שבט וואס איז דא,

אין פרק ה דערמאנט ער עיר ועיר, רייט, ווייל עיר ועיר איז א דין, איז א מצוה, איז א, דאס איז א, דאס, ער רעדט דאך אלץ וואס מען דארף האבן די בית דין הגדול, אין פרק ה דערמאנט ער וואס דארף בית דין הגדול ממנה זיין, וועמען דארף עס ממנה זיין, זאגט ער דארף ממנה זיין שבט ושבט און עיר ועיר, ווייל די עיר ועיר דארף אויך זיין פון בית דין הגדול, למעשה וועלכע דין, דער דין פון עיר ועיר איז דער רעגולער דין פון שבט ושבט.

א טראפקעלע וואס מיר האבן נאך נאך אזא בעניני קידוש החודש. קידוש החודש, ווער מאכט קידוש החודש? איז געווען א בית דין פון קידוש החודש? ווער איז געווען די בית דין פון קידוש החודש? די רמבן אין מיט די רמבם אין ספר מצות מצוה קנ״ג שצונו יתברך לקדש חדשים ולחשב חדשים ושנים

צו וואס זאגסטו דער בית דין הגדול האט געמאכט? והא ראיה, והא ראיה, דער כלל איז אז בית דין הגדול דארף זיין אין לשכת הגזית, און ווען דער בית דין הגדול איז נישט געווען אין לשכת הגזית, האט מען נישט געקענט, האט מען נישט געקענט דן זיין קיין שום רציחות און קיין שום גארנישט, אלע הלכות ווייל בית דין הגדול איז דווקא מכאן שהמקום גורם, דווקא אויב דער בית דין הגדול געפינט זיך אין לשכת הגזית. און אויב דער בית דין הגדול האט נישט קיין לשכת הגזית ווי קען מען? און אוודאי ווייסן מיר אז בשעת דער בית דין איז געווען אין יבנה האט מען מקדש געווען דעם חודש, און מען האט דאך מקדש געווען חדשים כמעט בזמן אביי ורבא וואס מען האט מקדש געווען חדשים, איז ווי זאגסטו דעמאלטס האב איך נישט געהאט קיין שום בית דין אין קיין לשכת הגזית, און ווי אזוי זאגסטו דא אז ס'דארף זיין דווקא בית דין הגדול? דאס איז שוין דא כמה פון די אחרונים וואס ווילן עס אננעמען און גיין אזוי אין דעם מהלך זיך צוצושטעלן, אדער פון די שפעטערדיגע און די היינטיגע. קידוש החודש, החודש הזה מסורה לכם, לכם מסורה, דאס הייסט צו כלל ישראל, כלל ישראל דארף מקדש זיין דעם חודש. און אויף צדדין אז די כלל איז קומט דער און זיי זענען כלל ישראל איז מקדש איז מקדש די חדשים מקדש ישראל והזמנים וואס איז די טייטש פון די ברכה מקדש ישראל והזמנים זאגט די גמרא די רבונו של עולם איז מקדש כלל ישראל דהיינו וואס כלל ישראל איז מקדש די זמנים איז מקדש די חדשים איז מקדש די זמנים איז קומט אויס אז דאס איז א כלל ישראל ענין וואס כלל ישראל איז מקדש דעם חודש.

איך דארף האבן כלל ישראל זאל מקדש זיין דעם חודש. ווער איז כלל ישראל? דער בית דין הגדול אדער דער גדול הדור וואס איז געווען רבי עקיבא בזמנו איז ער דאס איז דער וואס רעפרעזענטירט כלל ישראל מקדש צו זיין דעם חודש. ווען איך דארף דעם פסק דין פון כלל ישראל פון בית דין הגדול אויף דעם איז מלמד שהמקום גורם דארף זיין בית דין דווקא בלשכת הגזית און ווען בית דין איז ארויסגעגאנגען פון לשכת הגזית פארלירט עס, האט עס נישט דעם דעם דעם כח פון בית דין פון בית דין של ע"א און בית דין הגדול. אבער דער דין וואס דו זאגסט וואס בית דין הגדול האט אלס רעפרעזענטירן כלל ישראל, אז זיי זענען די אפוטרופסים פון כלל ישראל, אויף דעם פעלט נישט אויס אז ס'זאל זיין מקום גורם, אויף דעם פעלט נישט אויס ס'זאל זיין בלשכת הגזית, און בשעת ווען עס איז געווען גלו אין די עשר מסעות און זענען געווען וואס די סנהדרין איז געווען ביבנה און באושא און אלל אווער, איז דארטן ווען זענען געווען דאס איז נישט קיין דין וואס פעלט אויס אז ס'זאל זיין בדווקא בלשכת הגזית אלס אפוטרופסות פון כלל ישראל, דאס האט די בית דין ווי זאל נאר נישט זיין, און ממילא אויף קידוש החודש איז דאס אויך גוט. איז בנוגע צו אונזער הלכה וואס דו זאגסט לגבי קידוש החודש, און קידוש החודש און קידוש החודש איז גוט אפילו ווען עס זאל זיין אין דעם אויב ווי זיי זאלן נאר נישט זיין, איז פארשטיי מיר דעם רמב ם גאנץ גוט, איז דער רמב ם זאגט טאקע אז קידוש החודש דארף זיין בבית דין הגדול, און אינטערעסאנט דער רמב ם אין הלכות סנהדרין דערמאנט נישט אז קידוש החודש זאל זיין בבית דין הגדול, אין הלכות סנהדרין דערמאנט ער עס נישט, איז כאטש אין הלכות קידוש החודש איז עס. זעהן מיר עס אין רמב ם ספר המצוות זעהט מען אז ס'זאל זיין בבית דין הגדול אין הלכות סנהדרין שטייט נישט ווייל ס'איז נישט קיין סנהדרין'דיגע דין ס'איז נישט קיין דין וואס ס'זאל זיין מצד הלכות דינים ס'איז א דין מצד דעם אפוטרופסות פון כלל ישראל אלס דעם דין אלס דעם דין איז עס איז טאקע א בית דין הגדול אבער דאס איז נישט פון קיין הלכות סנהדרין דארט ווערט עס נישט דערמאנט. כהן גדול אויכעט דארף נישט זיין בלשכת הגזית.

אשריכם, קומט צו לויפן באלד, נאר איך האף צו לערנען תורה, אידישע קינדער, אשריכם פאר אלע עוסקים, פאר אלע די וואס זענען מסדר, דער רבונו של עולם זאל העלפן טאקע אלע מען זאל האבן דעם זכות התורה צו זיין, א ליכטיגע חודש, א ליסטיגע חודש, א פרייליכע חודש.

א ווארט וואס ווערט דערמאנט שוין בשם כמה פון די פוילישע ספרים, זאל מיר זאגן בקיצור. ויתן לך אלקים מטל השמים, איז רשי ברענגט יתן יתן ויחזור ויתן. א מדרש, וואס דער וואס דער חידוש וואס שטייט דא? וואס שטייט דא יתן ויחזור ויתן יתן גיב גיב איינמאל און פארטיג דארף איך האבן יתן ויחזור ויתן יתן ויחזור ויתן משמע עפעס מען גיבט און מען פארלירט מען דארף געבן נאכאמאל חס וחלילה פארוואס זאל מען פארלירן וואס דער יחזור יתן ויחזור ויתן וואס אזוי די גרויסע חילוק צווישן די ברכה וואס יעקב האט געקריגן

האט אנגעמאכט דעם גאנצן חורבן אויף די בריאה, און מען האט מקלל געווען דעם נחש, על גחונך תלך, ועפר תאכל, און כל מקום שהוא הולך ווי ער האט, האט ער, האט ער זיין עפר, ועפר תאכל, וואס טוט זיך דא? די גאנצע בריאה מאטערט זיך און מוטשעט זיך אז מען זאל האבן צו עסן, דער מענטש בזעת אפיך תאכל לחם. די בעלי חי הכפירים שואגים לטרף ולבקש מקל אכלם ער קומט און ער שרייט אין די וועלט און ער זוכט רבונו של עולם העלף מיר גיב מיר דא די נחש ועפר תאכל ווי דו ווילסט ווי דו גייסט דו האסט עס דו האסט גרייט ער האט גרייט אים האט מען מקלל געווען ער איז בעסער ווי ווי די גאנצע בריאה וואס די וואס איז דאס די קללה האט ער געזאגט די גאנצע תכלית פון די בריאה, דו זעסט א בחינה הקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתן של צדיקים, די רבונו של עולם וויל האבן א קשר מיטן מענטש, די מענטש זאל זיין א מתפלל, די מענטש זאל בעטן ביים רבונו של עולם, און ער זאל קומען יעדן טאג, דריי מאל א טאג ברך עלינו, רבונו של עולם גיב מיר. די מדרש שטעלט עס אויס וואס געווען די מן, כ'האב דיר געקענט געבן מן אויף א גאנץ יאר, און איך האב געוואלט זאלסט קומען צו גיין יעדן טאג, זאגט ער מי שיש לו חמשה בנים, און ער האט און ער האט דא מן, און ער טראכט וואס וועט זיין מארגן, וואס וועט זיין מארגן, איך בין אין א מדבר,

אלעס אלעס אלעס אלעס נאר בעט דעם רבונו של עולם וכל שיח השדה טרם יצמח ואדם אין לעבוד את האדמה זאגט רש"י וואס האט געפעלט לא היה מי שיתפלל ויכיר בטובותו של מקום ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל דאווענען קומען בעטן רבונו של עולם רבונו של עולם מ'דארף מ'דארף גיב רעגן ס'זאל וואקסן מ'זאל האבן צו עסן און נאכדעם זאל מען קענען זאגן יישר כח ואכלת ושבעת וברכת, איך דאנק דיר רבונו של עולם אז מען וועט דיר געבן איין מאל אויף א גאנץ יאר, וועסטו פארגעסן אינגאנצן ווער עס האט דיר געגעבן, וועסט פארגעסן צו בעטן, וועסט פארגעסן צו דאנקען, מען גיבט דיר כסדר און מען גיבט דיר כסדר, איז דאמאלס. האסטו דעם קשר צו קומען און דו זאגסט צום רבונו של עולם בריותיך אנחנו, איך בעט דיך רבונו של עולם דו גיבסט און איך דאנק דיר. דער נחש איז די שפראך זיינע ווי ער האט געזאגט דער נחש גיי דיר איך וויל דיך נישט קענען איך וויל נישט הערן דיין קרעכץ נעם דיר אלץ וואס דו דארפסט. און בהמות דארפן אויכעט דאווענען? רייט. רייט רייט רייט די אמרי אמת האט געזאגט אביסל א שארף ווארט האט ער געזאגט זאגט ער פארוואס האט מען אמאל עפעס גערופן עמיצן א בהמה וואס איז עפעס דארטן געווען זאגט ער ביי ביי די חיות שטייט כפירים שואגים לטרף ולבקש מקל אכלם מה שאין כן ביי שור וחמור שטייט אין תחילת ישעיה ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו דו קענסט גיין בעטן ביים רבונו של עולם גייסט בעטן ביים בשר ודם

דארט שטייט נישט קיין יתן אלקים, שטייט גארנישט, משמני הארץ יהיה מושבך, טל השמים מעל, נא דיר, איך וויל נישט, איך וויל דיך נישט הערן, איך וויל נישט וויסן פון דיר. עס קומט צו גיין צו יעקב'ן, ויתן לך אלקים, זאלסט קריגן און זאלסט כסדר וויסן אז דאס וואס דו קריגסט, קריגסטו פון אלקים. דו זאלסט כסדר וויסן אז דו קריגסט עס פון אלקים, און יתן ויחזור ויתן, און יתן ויחזור ויתן, ס'איז נישט די פשט, דו האסט נישט, מען האט דיר געגעבן און מען האט פארגעסן פון דיר, א חלק פון די ברכה איז אז זאלסט כסדר, דיין נתינה זאל זיין א נתינה וואס דו פילסט אז ס'איז פונעם רבונו של עולם, דו געדענקסט אז ס'איז פונעם רבונו של עולם, און דו דאנקסט, און דו דאנקסט דעם רבונו של עולם כסדר כסדר, זאל דער רבונו של עולם העלפן אז מיר זאלן עס טאקע זען און האבן אלע ברכות מעל. און כסדר דאנקען עד כי יבא שילה במהרה בימינו, א גוטע וואך און א גוטן חודש.